אין דעם ענין אין וועלכן ער איז געווען ראש בכל עניניהם, וויבאלד אז זיי זיינען אנגענומען אויף זיך, אנגענומען אויף זיך, נלכה ב הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, ווי דער לשון פון דעם אלטן רבי'ן אין אגרת הקודש הידוע, על דרך זה בכל הדורות כולם. אפילו די וואס האבן מאיזה סיבה שתהיה דערוויילע נאך ניט אנגענומען, איז וויבאלד אז ער איז געווען א נשיא ישראל, וואס ישראל איז דאך כל העולם כולו בשביל ישראל שנקרא ראשית, איז דער חילוק איז נאר אז ס'איז דא אזענע וואס מל, בדוגמא ווי צדיקים דומים לבוראם וואס מלכותו ברצון קיבלו עליהם, אויכעט בידיעה, ס'איז דא אזענע וואס ווייסן נישט דערפון און פירן זיך בדרכיו, און ס'איז דא אזענע וואס אפילו דערוויילע ווילן זיי נישט, מוזן זיי זיך פירן בדרכיו, וויבאלד אז דאס איז א ענין וואס אזוי שטייט אין תורה, וואס תורה איז דאך באלעבאס אויף מציאות, און וואס תורה זאגט אז הנשיא הוא הכל איז אז מ'זאגט בשביל ישראל שנקרא ראשית איז דאס בשביל הנשיא און וויבאלד אז דער נשיא האט אנגעוויזן אין וועלט אט א די הנהגה איז אט אט דעמאלט מוז די וועלט פון זיין נשיאות אן ווערט ניתוסף אין דער וועלט אט אט דער ענין אין וועלכן ער איז געווען דער ראש. משיחת מוצאי שבת פרשת ויצא תשל"ט.
וואס ער איז דאך געווען א רועה ישראל, איז דאך דאס גופא א הוכחה אז מען האט א שייכות צו אים, און נישט סתם א שייכות, נאר בדוגמא פון א רועה לצאן מרעיתו, וואס ער שטעלט זיי צו כל הצרכים שלהם.

וואס די גראז איז צוגעפאסט פאר זיי צוגעפאסטע גראז, און די זקנים במקום מאכל מן צאן במקום המתאים להם, וואס דאס איז בפשטות הייסט דאס אז ס'קען דאך זיין דער ענין פון רוב טובה איז אויך דאס באווארנט איז נישט דורך דערויף וואס מען איז ממעט דעם ריבוי הטובה חס ושלום. נאר מען גיט דאס אין אזא מין אופן אז דאס זאל נקלט ווערן סיי אין אן אופן פנימי סיי אין אן אופן מקיף, בדוגמא ווי מען זאגט אז ס'איז דא דער ענין פון לשון קצרה וואס ס'איז דער מועט מחזיק את המרובה. איז כאמור וויבאלד אז דאס אויך פון רועה ישראל איז דערפון גופא פארשטאנדיג א יעדערער ני סיי בדורו און דערנאך בדורות הבאים לאחרי זה, איז ניט קוקנדיק אויף גודל המעלה שלו, האט ער מיט אים ניט סתם א שייכות, נאר א שייכות דורך וועלכע ער באקומט כל הצרכים שלו, סיי אורות סיי כלים סיי פנימיים סיי מקיפים, מיט די אלע פרטים ווי ער רעכנט זיי אויס און מבאר בכמה מקומות אין דעם בעל השמחה, אין די דרושים פון בעל השמחה, אין די חסידות פון דעם אלטן, פון דעם מיטעלן רבי'ן, און דאס ווערט אזוי נמשך אויכעט אין אן אופן אז ער זאל זיין ניט נאר א מקבל די אלע צרכים, נאר די קבלה זאל אויך זיין ביז אין אזא מין אופן אז ער וועט ווערן דערנאך א משפיע, פון תורת רבו אדורך אים וועט נמשך ווערן אט דאס וואס ער האט מקבל געווען אויך ל ע צו אנדערע שבסביבתו הקרובה און אויכעט הרחוקה. משיחת י"ג תמוז תשל"ט. און דאס איז ווי גערעדט כמה פעמים, אז דער דער גרעסטער נחת רוח און דער גרעסטער עילוי וואס ס'קאן זיין פאר דעם צו וועלכן מ'קלייבט זיך צוזאמען, ס'איז פאר'ן בעל בעל הגאולה, פאר'ן בעל המאסר והגאולה, בלשון הגמרא אז ער וועט זען אז זרעו בחיים, אז אט א די עניינים וואס ער האט פארזייט און האט עס איבערגעגעבן צו זיינע צו זיינע תלמידים, וואס לבניך אלו התלמידים דאס ווערט אנגערופן זרעו אויכעט בפשטות, און דורך זיי דורך זיי איבערגעגעבן דאס לכל עם ישראל עד סוף כל הדורות. מיט דעם לשון ווי ער שרייבט אין מכתבו אין זיין בריוו צו דעם ערשטן פייערונג חגיגה פון יו"ד בית תמוז הראשונה, צו מחבבי תורה און צו שומרי מצוה און צו די וואס בשם ישראל יכונה אז די עניינים מיט וועלכע ער האט געלעבט זאל דאס ביי זיי אויכעט זיין אין דערויף זאלן זיי לעבן אין וועלכע עניינים האט ער געלעבט, איז דאך דאס פארשטאנדיג אז דאס איז די עניינים וואס זענען אים געווען אויף אזוי פיל נוגע, ביז וואנעט ער האט זיך אויף דרוף מוסר נפש געווען, וואס דאס איז דער ענין פון לימוד התורה וקיום מצוותיה, בלשון המכתב חבבי מחבבי תורתינו, ושומרי מצוותיה, און אין אן אופן אז דאס זאל אנקומען צו יעדער אידן, אפילו צו אזאנע וואס בשם ישראל יכונה, וואס מען זאגט אז ביי אים דער נאמען ישראל, כאטש אפילו דאס איז זיין אמת'ער נאמען, ווי תורת אמת פסק'נט אפ אז אף על פי שחטא ישראל הוא, געבאָרן געװאָרן אַ ייִד, איז דאָס אַזױ אױף לעד ולעולמי עולמים, ער פֿילט דאָס ניט, במילא רעדט ער ניט, ליגט ער ניט אין דעם, במילא קומט בײַ אים אױס אַז דער ישׂראל, איז דאָס בײַ אים מער ניט װי אַ כּינוי, ניט דעם שם, װאָס אים װײַזט זיך אױס, אַז דאָס איז שמו האמיתי. זאל צו זיי אויכעט אנקומען אט דאס מיט וואס ער האט געלעבט, דאס הייסט מאכן פון זיי אויכעט מחבבי תורה און שומרי מצוה, און אין אן אופן אז זיי זאלן ווערן טפח על מנת להטפיח, משפיעים אויף אנדערע אידן אז זיי זאלן אויכעט אזוי זיין, וואס דאס איז דאך געווען חייו, ובלשון האגרת הקודש פונעם אלטן רעבן, אז חיים פון א צדיק איז דאס ניט קיין חיים בשריים, נאר דאס איז אמונה און אהבה ויראה, ווי ער ברענגט דארט דעם לשון הכתוב בזה, ביז ווי אויכעט בפשטות אז מ'האט געזען אז אין דרוף האט ער געלעבט און אין דרוף האט ער זיך געקאכט, און אט א דעמאלט אז זרעו בחיים, איז אט דעמאלט איז זיך אף הוא בחיים, און דאס איז ממשיך פון דעם ארט וואו ער געפינט זיך אין עולם החיים אין עולם האמת, אז דאס זאל נמשך ווערן און ער זאל נמשך ווערן אין דעם ארט וואו זרעו געפינען זיך וואס דאס איז עולם הזה הגשמי, במילא קומט זיך אויס אז אף הוא בחיים אויכעט בפשטות אין עולם הזה הגשמי. בפרט נאך אז ס'איז אומר דבר בשם אומרו און טוט עס ווי שטייט אין ירושלמי אז ער דעמאלט זאל זיין כאילו בעל השמועה עומד לפניו ווי ער שטייט לעבן אים און הערט זיך צו ווי אזוי מ'גיט איבער זיינעם א ווארט און ווי אזוי מ'טוט און בפעולות וואס זיי זענען בדומה צו די פעולות וואס ער האט געטון און האט געוואלט אז מען זאל זיי טון, איז אט דעמאלט אויכעט האט אט דער דבר מלכות, אויכעט בהתאם ובקשר ומעין און די דוגמא פון וואס ווי ער איז געווען בחיים. משיחת מוצאי שבת פרשת מטות מסעי תשל"ט.
וואס דאס גיט אן ענטפער אויף דעת השואלים אז וויבאלד אז מען געפינט זיך אין א דור יתום און אין א חשך כפול ומכופל, און גדולי ישראל הם הלכו און עזבו אותנו לאנחות רחמנא ליצלן, איז ווי אזוי וועט מען זיך איינהאלטן אין דעם חשך כפול ומכופל אין די לעצטע רגעים פון גלות, איז דאס ווי דער רבי נשיא דורנו דער רבי דער שווער שרייבט בנוגע צו זיין פאטער ווי גערעדט כמה פעמים בארוכה דעם תורת הבעל שם טוב, אז נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, אז דער סדר איז אז פריער ברענגט מען צו דעם אדם א ענין בדומה ל, וואס וועט מיט אים טרעפן לאחרי זמן, און דעמאלטס זאגט ער לדעתו זאגט ער אז ביי אים קומט אויס אז דער דין דארף זיין כך וכך. איז דערנאך אז ביי אים טרעפט זיך א דבר דומה, דארף מען ביי אים ניט איבערפרעגן נאכאמאל, דעמאלט איז דארף מען ניט האבן מדעתו און עס קען זיין אז שלא מדעתו אפילו. על דרך זה ווי ער האט אפגעפסקנט בנוגע לאביו, אז אפילו לאחרי ההסתלקות איז לא יעזוב צאן מרעיתו, ומה עד כאן עומד ומשמש, אף להלן עומד ומשמש ומעורר רחמים רבים,

און אויף וואס דאס הארמאניון איז במיוחד און מיט אויך שמחה וטוב לבו